יעדע מעשה פון מעשי אבות קומט מיט א פועל יוצא אויף וואס ס'איז געבליבן לדורות. אונז באגלייטן דא יעקב אבינו ווי ער פארט אהיים פון פדן ארם צוריק קיין ארץ ישראל. אויפן וועג האט אים לבן געכאפט, ס'איז געווען די גאנצע מעשה מיט לבן וואס ער האט זיך געקומען צו פארקייכערן מיט אים, וואס די אייבערשטער האט אים געזאגט ער זאל אים נישט שטערן פאר יעקב, און אזוי ווייטער. א גאר וויכטיגע מעשה, מ'דערמאנט דאס אין הגדה של פסח, קומט באלד פסח, לבן ביקש לעקור את הכל, דאס איז א זייער וויכטיגע מעשה אונז זענען עס נישט גענוג מעלה על ראש און אין עיני אבער ס'איז א וויכטיגע מעשה, און די עיקר וואס איך וויל זאגן לזכר דעם איז דא א פלאץ ס'איז דא א פלאץ יעדער איינער ווייסט אונז פאלאוען די וועג פון יעקב צוריק פון ארם נהריים כאילו פון צפון צפונית מזרחית ארץ ישראל צוריק קיין ארץ ישראל פארט ער אראפ איז דא דארט א פלאץ ס'הייסט הר גלעד און די הר גלעד פארוואס הייסט עס גלעד יעצט ווייסן אונז פארוואס. ווייל לבן און יעקב האבן דארט געמאכט א גל אבנים, און האבן עס גערופן גל עד, עד הגל הזה, דרך אגב אויף אראמיש, וואס מ'רעדט טאקע אויף די אנדערע זייט פון הר הגלעד אין ארם דארטן, דארט ווי לבן האט געוואוינט רופט מען עס יגר שהדותא אויף אראמיש, און דאס הייסט עס גלעד וועגן דעם. יעצט פארן אונז אביסל ווייטער אראפ איז דא א פלאץ. ס'הייסט מחניים. האסט זיך אמאל געוואונדערט פארוואס די פלאץ הייסט אזוי. ס'הייסט אזוי ווייל יעקב אבינו אויפן וועג האט ער געטראפן דארט א מחנה אלהים. וואס איז די פוינט פון טרעפן די מחנה פארוואס? ווייס נישט. אבער ער האט געטראפן דארט א מחנה אלהים, א מחנה מלאכים, מלאכי אלהים. דאס א מחנה. מען האט עס גערופן מחניים. די צוויי מחנות, ווער זענען די צוויי מחנות? די צוויי מחניים איז די מחנה פון יעקב, און די מחנה פון אלהים, כ'ווייס נישט. אבער אזוי הייסט עס. יעצט פארט יעקב ווייטער. און אויפן וועג פארן פארן ווייטער שיקט ער מלאכים ווי צו עשיו ווי צו א פלאץ וואס הייסט שעיר באלד וועט מען זען שפעטערדיגע פרשות ווער די שעיר איז געווען אבער א פלאץ וואס הייסט שעיר דארט האט לכאורה עשיו שוין געוואוינט הגם ס'דא א סתירה שפעטער צו דעם און ער הייסט שדה אדום דאס ווייסט מען נישט פארוואס עשיו הייסט אדום און ער שיקט די מלאכים מיט זיין גאנצע זיינע שלוחים אדער מלאכים מיט די גאנצע מתנה וואס ער שיקט פאר עשיו שפעטער גייט ער אדורך א פלאץ הייסט נחל יבק דאס איז אין ביינאכט ויעבירם את הנחל די יענע נאכט בלייבט ער אין א פלאץ ווייטער אויפן וועג ווער ס'גייט אין עבר הירדן אויפן וועג צוריק צו ארץ ישראל טרעפן א נחל וואס הייסט נחל יבק דאס איז כאילו נאך א גרעניץ קען מען אפשר זאגן צווישן עבר ווייטער פון ארץ ישראל צו ארץ ישראל נאך א פלאץ וואס איז וויכטיג צו געדענקען צו מיטהאלטן און נאכדעם די יענע נאכט איז ער געבליבן אויף די אנדערע זייט נחל כאילו די זייט וואס איז נישט די זייט פון יעקב די זייט וואס איז נענטער צו די זייט פון לבן אדער פון עשו און דארט טרעפט ער א איש און די איש איז נאבק עמו די גאנצע מעשה און יעקב אבינו בעט אים זיין נאמען ער זאגט נישט ווי אזוי ער הייסט דער איז דער וואס האט נישט קיין נאמען אלהים און יעקב אבינו נעמט געבט א נאמען פאר דעם פלאץ די פלאץ אזוי ווי אסאך פלעצער האט געגעבן בית אל ווייל דארט איז געווען שערי שמים דא א נייע פלאץ מען טרעפן א פלאץ וואס הייסט פניאל און וואס איז די פשט פון די פלאץ פניאל יעדע איינער וואונדערט זיך פארוואס הייסט עס פניאל ווייל יעקב אבינו ווען ער איז געגאנגען אין די פלאץ האט ער געטראפן דארט א אלהים ותנצל נפשי, ווייל ויאבק איש עמו, און ער האט מנצח געווען דער ויאבק איש עמו, אבער דא די עיקר נאך ותנצל נפשי, ער האט געזען פני אל, און זען פני אל איז בעצם א סכנה, כי לא יראני האדם וחי, אבער דא ותנצל נפשי, ניצל געווארן, און האט ער געגעבן א נאמען פניאל. נישט נאר דעם, נאר פון דעם פלאץ, פון די זאך איז געבליבן נאך א זכר, אינטערעסאנטע זאך, נישט נאר א זכר אין א פלאץ, א נאמען פון א פלאץ, נאר א זכר אין די מעשה בני ישראל. אלע אידן האבן א מנהג, ס'דא א אידישע מנהג, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אידן וואס קומען פון ישראל, פון יעקב, עסן נישט די גיד הנשה פון בהמות, וואס איז פשט? קיינער ווייסט נישט וואס איז פשט? יעצט איז נתגלה געווארן די פשט, ווייל ווען יעקב אבינו איז דארט געווען ביי דעם פניאל פלאץ, וואס יעצט ווייסט מען פארוואס עס הייסט פניאל, איז געווען דארט א איש, און דער איש האט זיך נישט געקענט מנצח געווען, נאר ביי די גיד הנשה דארט האט ער מכריע געווען יעקב, סאו דאס איז די גיד הנשה, אינטערעסאנט צו טראכטן לויט דעם, דאס הייסט פניאל איז אויף ניצל געווארן, ווייל ראיתי אלהים ותנצל נפשי, און די גיד הנשה איז אויף וויפיל ס'איז נישט תנצל נפשי, ממילא פניאל איז די גוטע צד פון דעם, דאס איז לא יכול לו ויגע בכף ירכו, דאס איז פאר דעם עסט מען נישט די גיד הנשה ווייל דארט איז לא תנצל נפשי, וואס איז די פשט פון דעם? וואס פארוואס וואס מיינט עס פארוואס דארף מאכן א זכר פאר די מעשה פונקט דאס אלע זאכן וואס מען דארף נאך פארשטיין אבער אונז זאגן וואס עס שטייט אז מען גייט צו קאמשי נאך צוויי זאכן אין די פרק האט יעקב אבינו די ערשטע מאל ס'דא א צווייטע מאל שפעטער באקומען א נאמען אבער וואס הייסט ער יעקב נישט יעקב פרעגט אים וויאזוי הייסטו זאגט ער ניין דו הייסט נישט יעקב דו ביסט נישט יעקב יעקב איז ויעקבני דו ביסט ישראל כי שרית עם אלהים ואנשים אבער ווער איז די נאמען פון די מלאך פון די גאט ער האט נישט קיין נאמען למה זה תשאל לשמי און נאך א וויכטיגע זאך צו באמערקן פריער איז אמער די א גאנצע תפילה פון יעקב אבינו איז דא די אסאך אמירות יעקב אבינו זאגט פאר די שלוחים וואס זאלן זאגן פאר עשיו און ער האט געזאגט ויאמר יעקב ויאמר ער זאגט אזא זאך ויאמר יעקב צו וועמען זאגט ער יעקב צו השם פאר אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק השם האומר אלי און ער לייגט דארט אראפ די סיום פון וואס ער האט געזאגט די אייבערשטער האט אים געזאגט האבן מיר געלערנט אין פריערדיגע פרק די אייבערשטער האט אים געזאגט שוב לארץ מולדתך ואהיה עמך דאס זאגט ער נו דו זאגסט מיר דארפסט דאך אויספירן איך זאל אנקומען בשלום און האסט דאך שוין געזאגט פריער אין די וועג אהער אז כ'זאל אנקומען צוריק בשלום, האט ער געמאכט א נדר, סאו בעט ער די אייבערשטער זאל מקיים זיין דאס איז פירט אויס א סירקל וואס האט זיך אנגעהויבן פריערדיגע פרקים.